רב חנינא בר פפא פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא, זיין פתיחה איז געווען פון דעם פסוק אין תהלים, הרכבת אנוש לראשנו, דו האסט געמאכט רייטן א מענטש אויף אונזער קאפ, באנו באש ובמים. און מיר זענען געהאט אויסצושטיין צרות פון אש און צרות פון מים, באש איז בימי נבוכדנצר הרשע, אין די צייטן פון נבוכדנצר הרשע וואס האט אריינגעווארפן אין קאלעכאויוון, ובמים בימי פרעה וואס איז געווען די גזירה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ווייטער שטייט אין פסוק ותוציאנו דו האסט אונז ארויסגענומען לרוויה, לרוויה מיינט מען צו זאגן, בימי המן, ווי דער מהרשא זאגט, רוויה איז פון לשון טרינקען, ווי ס'שטייט כוסי רוויה, אז די אלע זאכן איז דאך געקומען דורך סעודת המשתה, סיי די משתה פון אחשורוש, און די ישועה איז דאך אויך געקומען ביי משתה אסתר. רבי יוחנן פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא, רבי יוחנן האט געזאגט די פתיחה פון דעם פסוק, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, דעמאלט ווען דער אייבערשטער האט געדענקט זיינע חסדים, און די אמונה וואס צו דעם אידישן פאלק, איז דעמאלט האט ראו כל אפסי ארץ, האבן אלע עקן פון דער וועלט געזען, את ישועת אלקינו אז דער אייבישטער האט אונז געהאלפן, אימתי ראו כל אפסי ארץ, ווען האבן אלע געזען את ישועת אלקינו אז דער אייבישטער האט אונז געהאלפן? בימי מרדכי ואסתר, ווייל דעמאלט אין די צייטן פון מרדכי ואסתר האט מען זיך פונאנדערגעשיקט, שפעטער מרדכי און אסתר די בריוו די ניסים, האבן אלע געוויסט פון די ניסים.

און ביי א כלב למשל איז עס נובח, און אזוי יעדע זאך. מושל רשע, ווען א רשע טוט געוועלטיגן על עם דל, אויף א ארעם פאלק. ארי נוהם, זה נבוכדנצר הרשע, דכתיב ביה ביי נבוכדנצר הרשע שטייט, עלה אריה ס'איז ארויפגעגאנגען דער לייב מסובכו, סובכו איז דער וואס וואקסט צווישן די צווייגן. ווייל דער סדר פון א לייב איז אז ער טוט זיך אויפהאלטן צווישן ביימער ווי ער האט דארט שאטן. דוב שוקק, זה אחשורוש, דאס אחשורוש, דכתיב ביה, וואס אויף אים ווערט דערמאנט אין דניאל, וארו און, חיוה אחרי, אחרי, א צווייטע חיה, תּנינה, אָחרי די טײַטש אַן אַנדערע, תּנינה די צווייטע, דמיה, וואָס איז גלײַך לדוב, צו אַ בער, ותּנא רב יוסף, האָט רב יוסף געלערנט, ווער פֿון די פֿעלקער איז גלײַך צו אַ בער, אלו פּרסיים, דאָס איז די פּרסיים, שאוכלין ושותין כדוב, זיי עסן און זיי טרינקען ווי אַ בער. ומסורבלין בשר, זענען באקלעדט מיט אסאך פלייש, כדוב ווי א בער, ומגדלין שער כדוב, זיי לאזן וואקסן גרויסע האר ווי א בער. ואין להם מנוחה כדוב, זיי האבן נישט קיין רוה, א בער ווער עס ווייסט האלט זיך אין איין דרייען פון ארט אויף ארט. מושל רשע זה המן, אויף וועמען האט ער געוואלט געוועלטיגן? על עם דל, וואס מיינט מען עם דל? אלו ישראל, דאס איז די אידן, שהם דלים, וואס די אידן זענען ארעם געווען אין יענער צייט, מן המצוות פון מצוות. ר' אלעזר פתח לה פיתחא, ר' אלעזר האט געזאגט די פתיחה פון מגילת אסתר, להא פרשתא איז די פרשה פון מהכא פון דא בעצלתים מיט פוילקייט ימך וועט ווערן נידריגער המקרה די בעלקן ובשפלות ידים מיט אויך מיט א מין פוילקייט ידלוף הבית וועט אריינרעגענען אין הויז פשטות זאגט דער פסוק אז א בעל הבית פאסט נישט אויף אויף דעם הויז, ווען ס'דא א קלייניגקייט צו פאררעכטן טוט ער עס נישט פאררעכטן, קומט פון דעם ארויס נאכהער גאר שווערע זאכן. אבער טייטשט זיך אין פסוק אזוי, בשביל עצלות שהיה להם לישראל, צוליב די פוילקייט וואס די אידן האבן געהאט, שלא עסקו בתורה, וואס האבן נישט געלערנט קיין תורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, איז דער, עס גייט ארויף, איך זאג עס בלשון סגי נהור, מך, ס'האט אויסגעקוקט ווי דער אייבערשטער קען נישט געבן די אידן קיין גוטס. ואין מך אלא עני שנאמר ווי שטייט אין פסוק די זאך מך איז די טייטש ארעם שנאמר ווי שטייט אין פסוק ואם מך הוא מערכך ער איז ארעם פון דעם וואס מען טוט אים אפשאצן ואין מקרה דארט שטייט דאך אין פסוק ימך המקרה אלא הקדוש ברוך הוא דאס גייט ארויף אויף דעם אייבערשטן שנאמר ווי שטייט ביי דעם אייבערשטן אז די הימלען המקרה ער מאכט ווי באלקנס במים אין וואסער עליות אויף די אויבערשטע שטאק וואס גייט ארויף אויף די הימלען, איז דאס איז די טייטש אז די צרות האבן געקאנט געדארפט געקאנט קומען אויף די אידן בימי אחשורוש צוליב דעם וואס זיי האבן נישט עוסק געווען אין תורה און דער אייבערשטער האט געהאט אויף זיי רחמנות. ר' נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא, ער האט געפענט א טיר ווי מען זאגט, מהכא פון דא, שיר המעלות, לולי השם, ווען נישט די הילף פון אייבערשטן, שהיה לנו, וואס איז געווען צו אונז, יאמר נא ישראל זאגן די אידן, לולי השם, ווען נישט די הילף פון אייבערשטן, שהיה לנו, וואס איז אויף אונז געוועזן, בקום עלינו, עס האט אויף אונז אויפגעשטאנען, אדם ולא אדם ולא מלך, שטענדיג האט מען געהאט שלעכטס פון מלכים, אבער דא אויך איז דאך די גאנצע רשעות און אלעס פון וועמען איז געקומען? פון אדם, פון א מענטש, נישט פון א מלך. רבא פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא, רבא האט געזאגט דעם פסוק ברבות צדיקים, ווען ס'איז דא אסאך צדיקים ישמח העם, טוט זיך די פאלק פרייען,

עם זה המן, דאס איז המן, דכתיב עס שטייט והעיר שושן נבוכה. רב מתנה אמר, רב מתנה זאגט מהכא פון דעם פסוק, כי מי גוי גדול, ער האט אנגעהויבן די פתיחתא פון דעם פסוק, איז דען דא אזאן גרויסע פאלק אשר לו אלוקים קרובים אליו, וואס דער אייבישטער איז אזוי נאנט צו אים, חוץ די נס איז לכאורה איז דאך געווען ישועות אסאך פון אויבערשטן גייען דאך בדרך הטבע, אבער בפועל האבן די אידן נישט געגאנגען מיט דרך הטבע, דאך דא האט מען דאך אמאל געלערנט די שיחה פון רעבן אז די אידן האבן דאך געדארפט גלייך גיין לויפן צו מלכות זיך משתדל זיין, מרדכי איז געוועזן פון די שרי המלך און אסתר איז אשת המלך אשתו כגופו, און די די אידן האבן געגאנגען נעמען גאר אנדערע וועגן, שוין מיר ווייס, און דעמאלט האט מען ארויסגעזען אז עס איז בפירוש די ישועות השם. רב אשי אמר רב אשי זאגט מהכא פון דעם פסוק, או הנסה אלוקים. ויהי בימי אחשורוש, אמר רב ויי והי אז די ויהי איז א לשון פון ויי און א לשון פון הי הדא דכתיב, דאס שטייט אין פסוק, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, איר וועט וועלן ווערן פארקויפט, וועלן ווערן פארקויפט צו די פיינט פאר קנעכט און פאר דינסטן, אבער ואין קונה, קיינער וועט אייך נישט וועלן קויפן. המן האט געמאכט א גזירה אז מען זאל נישט קענען קויפן קיין איד פאר קיין עבד, איז פשטות וויאזוי מיר לערנען די גמרא האט זיך שוין געענדיגט די פתיחות, יעצט הייב איך אן צו ערקלערן די מגילה אליין, אבער ווייטער אין גמרא איז נאך דא פתיחות, איז דער גרא זאגט איז ער גורס דער גרא אזוי אז דא איז נאך אויך פון א פתיחה, רב אמר מהכא. רב, דיע ווערטער איז ער נישט גורס, דיע ווערטער איז ער גורס ווייטער אז רב זאגט מהכא ד די פתיחה זיינע געווען פון דא, דכתיב עס שטייט והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות וגומר אז ואין קונה, דארט איז דא א רמז אויף מגילה אויף די גזירה פון המנ'ען וואס המן האט זיך געהאט געמאכט אזא מין גזירה, און שמואל אמר און שמואל זאגט. די פתיחה פון שמואל, ביי שמואל שטייט נישט דער לשון ווי עס שטייט ביי אלעמען, ווייל פריער ווערט דאך דערמאנט רב, און שמואל איז דאך שטענדיג צוזאמען מיט רב'ן וואס ער קריגט אויף אים, און שמואל אמר, און שמואל זאגט ווי איינער זאגט בעסער דיע פתיחה, לא מאסתים, כ'האב זיי נישט פארמיאוס'ט, ולא געלתים, כ'האב זיי נישט אויסגעשפיגן, לכלותם, זיי צו פארניכטן, לא מאסתים, בימי יוונים. אין די צייטן פון די יוונים, ולא געלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן, להפר בריתי אתם בימי פרסיים, כי אני השם אלוקיהם. דאס וועט זיין בימי גוג ומגוג, דעמאלט וועלן אלע זען כי אני ה' אלקיהם, במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט, לא מאסתים, כ'האב זיי נישט פארמיאוס'ט בימי כשדים, כאטש די אידן זענען דעמאלטס נישט געווען ברום המעלה, אבער שהעמדתי להם, כ'האב זיי אויפגעשטעלט, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה,

כי אני ה' אלקיהם דאס איז לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון, נישט יעדער פאלק, יעדע שפראך יכולה לשלוט בהם, אלע וועלן זען וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. די גמרא איז דיר געבער וואס די גמרא זאגט ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מיעוטים עמד ושתלן בכל דור ודור אז דער אייבישטער פארלאזט קיינמאל נישט די פאלק שטענדיג איז דא ביי די אידן א מורה דרך וועלכע זאל זיי ווייזן דעם דרך התורה. וועלכע מצב די אידן זאלן נישט זיין, איז דא א מורה דרך אדער ס'איז אמאל געווען נביאים און נאכהער די חכמים און איז אין אונזער דור אויכעט די חכמים פון דעם דור רב לוי אמר רב לוי זאגט מהכא פון דעם פסוק ואם לא תורישו אז איר וועט נישט פארטרייבן את יושבי הארץ וואס איז דאס א פתיחה צו מגילה? וואס שטייט דארט אויסגעפירט אין פסוק? אויב איר וועט זיי נישט פארטרייבן וועלן זיי זיין צו דערנער, ווייל איר וועט זיך פון זיי אפלערנען שלעכטס. און די גאנצע גזירה פון המן'ען, צו וואס איז נישט געוועזן? איז דאך אויך געוועזן שנהנו מסעודתו של אחשורוש, וואס האבן זיך געחבר'ט מיט גויים. רב חייא אמר מהכא רב חייא זאגט פון דעם פסוק, והיה ס'וועט זיין כאשר דמיתי לעשות להם אזוי ווי איך האב געטראכט צו טון צו זיי אעשה לכם וועל איך טון צו אייך יעצט דא דארף מען דורש זיין דיע זאך ביז אהער איז געענדיגט די פתיחתא'ס יעצט ויהי בימי אחשורוש אמר רב ויי והי וויאזוי יעצט הייבט זיך אן אפצוטייטשן די מגילה, אבער ויהי בימי אחשורוש האב איך אפגעטייטשט ויהי, ויהי בימי האבן דאך פריער געזאגט איז לשון צער, פארוואס איז דאס לשון צער, ויהי איז דאך איבריג, איז ויהי מאכט ויי, און אויך הי, יעצט אחשורוש, וואס איז די טייטש, דער נאמען ווייזט דאך אויף עפעס. אמר רב, האט רב געזאגט, אחיו של ראש, ער איז געווען דער ברודער פון דעם ראש, מען וועט באלד זען פון וועמען, פון נבוכדנצר הרשע, וואס ער איז געווען דער ראש, נישט מען מיינט ס'איז געווען א ברודער, ס'איז דאך געווען אסאך דורות שפעטער, נאר מען מיינט ער איז די זעלבע, די זעלבע גלייך געווען מיט זיין פירונג לגבי די אידן. ובן גילו של ראש איז ער געווען דער בן מזל, ביידע האבן געוואלט חרוב מאכן און ביידע האבן באקומען די מפלה, אחיו של ראש, אחיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא ראש, נבוכדנצר ווערט אנגערופן ראש, שנאמר ווי שטייט אין דניאל, אנת הוא רישא, דו ביסט דער קאפ די דהבא פון גאלד. בן גילו של ראש איז מיט וואס איז ער גילו דער זעלבער בר מזל? הוא הרג, נבוכדנצר האט געהרגעט, הוא ביקש להרוג, המן האט געוואלט הרג'נען, הוא החריב, נבוכדנצר האט חרוב געמאכט, הוא ביקש להחריב, האט געוואלט חרוב מאכן. שנאמר. ווי שטייט אין פסוק ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו, אין אנפאנג פון זיין מלכות, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, האט מען שוין געשריבן שלעכטס איר אז מען זאל נישט בויען דעם בית המקדש, ושמואל אמר שהושחרו פניהם של ישראל בימיו, ס'איז געווארן שווארץ אז אחשורוש. איז דא די אותיות פון שחור, דער פנים פון די אידן איז געווארן שווארץ אין זיינע יארן כשולי קדירה אזוי ווי דער דנא פון טאפ. ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט כל שזוכרו יעדער א וואס האט דערמאנט דעם אחשורוש-ן, אמר האט געזאגט אח, אח איז די טייטש וויי לראשי צו מיין קאפ, דאס איז אחשורוש, א אח. ורבי חנינא אמר שהכל נעשו נעשו רשין בימיו, אלעס איז געווארן אין זיינע יארן ארעם, ער האט געהאט א טאג וואס מען זאל נעמען גרויסע טעקס, שנאמר וישם המלך אחשורוש מס, האט מען שוין אפגעטייטש ויהי בימי אחשורוש. טוי די זעלבע זאך ביי זיין מלכות, הקטין עצמו האט ער זיך געמאכט קליין, ווען ער איז שוין געווען א מלך איז ער געווען דער זעלבער עניו אצל מי שגדול ממנו בחכמה אין חכמה. וואס האבן מיר שוין ביז יעצט אפגעטייטש ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש יעצט המולך. אמר רב שמלך מעצמו, קיינער האט אים נישט געמאכט פאר קיין קעניג, מיט כח איז ער געווארן קעניג. אמרי לה לשבח, אנדערע זאגן דאס איז א מעלה, ואמרי לה לגנאי, אנדערע זאגן עס איז א שאנדע, אמרי לה לשבח, דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה, ס'איז נישט געווען קיינער וואס האט געקאנט זיין מלך, זאגט ער, איך בין מלך. ואמרי לה לגנאי, דלא הוה חזי למלכותא. ער איז נישט געווען ראוי, טא וויאזוי איז ער געווארן מלך? וממונא יתירא הוא דיהב ער האט געגעבן איבעריגע געלט. וקם און ער איז געווארן א מלך. האבן מיר שוין אפגעטייטש ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המולך, יעצט גיי מיר צו מהודו ועד כוש. רב ושמואל קריגן זיך אין דעם, חד אמר איינער זאגט הודו בסוף העולם, הודו אין עק וועלט, וכוש בסוף העולם. דער פסוק מיינט צו זאגן ער איז געווען א מלך איבער אלע. וחד אמר איינער זאגט, הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי זענען געווען צוזאמען, נו כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך, אזוי איז ער געווען א מלך מסוף העולם ועד סופו. כיוצא בדבר, אתה אומר, די זעלבע מחלוקת איז אויך פארהאנען, שטייט אין פסוק דארט כי הוא רודה, ער טוט געוועלטיגן, בכל עבר הנהר, די אנדערע זייט פון טייך, מתפסח ועד עזה, איז אויך א מחלוקת פון רב און שמואל, חד אמר, איינער זאגט. תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם דאס איז וחד אמר איינער זאגט תפסח ועזה בהדי הדדי הוו קיימי ביידע זענען געווען צוזאמען זאל כשם אזוי ווי שמלך איז געווען א קעניג אויף תפסח ועל עזה כך מלך על כל העולם כולו אזוי איז ער געווען א מלך אויף דער גאנצער וועלט דאס זאגט דער פסוק ער טוט געוועלטיגן אויף דער גאנצער וועלט, אזוי ווי ער טוט געוועלטיגן אין תפסח ביז עזה. נו, האלט נאר שוין, ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. שבע ועשרים ומאה מדינה. אמר רב חסדא, בתחילה מלך על שבע, פריער איז ער געווען א מלך אויף זיבן מלוכות, ולבסוף מלך על עשרים, נאכער איז ער געווארן א מלך, אויף נאך צוואנציג, ולבסוף מלך על מאה נאך הונדערט, פרעגט די גמרא אלא מעתה לדידך, ושני חיי עמרם, איך האב יעצט געלערנט פשט אז די דרשה איז ווייל ס'האט געדארפט שטיין פארקערט, מאה ועשרים ושבע, און אזוי ווי ס'איז פארקערט דרש'נט מען. פרעגט מיר א קשיא לדידך. ושני חיי עמרם די יארן וואס עמרם האט געלעבט שבע ושלושים ומאת שנה, שטייט דאך אויכעט פריער דערמאנט דער מספר פרטי נאכער דער גרעסערער צאל, מאי דרשת ביה? וואס דרש'סטו מיט דעם? זאגט די גמרא, נישט די דרשה איז ווייל פריער ווערט דערמאנט דער קלענערער נומבער נאכער דער גרעסערער, דשאני הכא, דא איז עפעס אנדערש, דקרא יתירא הוא, דער פסוק איז אינגאנצן איבריג. מכדי כתיב שטייט דאך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה למה לי, וואס דארף מיר דער פסוק דאס צו זאגן, שמע מינה איז א ראיה לדרשה. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט שלושה דריי מלכים מלכו בכיפה, זענען געווען מלכים אונטער די תחת כל כיפת הרקיע איבער די גאנצע וועלט. ואלו הן דאס זענען זיי אחאב ואחשורוש נבוכדנצר, אחאב דכתיב ס'שטייט חי השם אלקיך אם יש גוי אויב ס'דא א פאלק וממלכה אשר לא שלח אדוני שם וואס מיין האר אחאב האט מיר נישט געשיקט לבקשך און דיר צו זוכן אליהו וגומר וואס? ואי לא דהוה מליך עלייהו אז ער איז נישט געווען אויף זיי קעניג. היכי מצי משבע להו, ווי קען ער אזוי שווערן, עובדיה האט געשוואוירן אז איך האב געווען אומעדום אין אלע פעלקער דיר זוכן, איז דאך א סימן ער האט געהאט דעם כח, ווייל אחאב האט געקיניגט אויף אלע פעלקער. נבוכדנצר, דכתיב ס'שטייט אין פסוק, והיה ס'וועט זיין א גוי, די פאלק והממלכה די קעניגרייך אשר לא יתן את צוארו בעול מלך בבל אחשורוש בעול מלך בבל און שטייט דארט וואס ווערט דארט דערמאנט ווייטער אז מען וועט דינען נבוכדנצר מלך בבל דאך א סימן ער האט געקעניגט אויף אלע אחשורוש הא דאמרן האבן מיר דאך פריער געזאגט

פון דריושן און פון כורשן, פרעגט די גמרא, ותו ליכא, מער איז נישט פארהאנען, דו זאגסט שלושה מלכו בכיפה, דריי האבן געקיניגט תחת כל כיפת רקיע, מער איז נישט דא, והא איכא שלמה, ס'איז דאך פארהאנען שלמה המלך, ס'ווערט דאך אויך דערמאנט ער איז געווען א מלך אויף דער גאנצער וועלט, ענטפערט די גמרא, לא סליק מלכותיה, ער האט נישט געענדיגט ביי די לעצטע יארן איז ער נישט געוועזן קיין מלך, די גמרא דערציילט דאך דארט אין גיטין די מעשה מיט דעם אשמדאי ער האט אים אוועק געווארפן, זאגט די גמרא, הניחא דאס וועט זיין גוט למאן דאמר דער וועלכער לערנט מלך והדיוט, דארט אין גמרא איז דא א מחלוקת, איינער זאגט ער איז געווען א מלך, נאך די מעשה פון אשמדאי איז ער געווארן א הדיוט, נאכער איז ער שוין געשטארבן אלס הדיוט, עס זיין גוט לטעמו וואס דו ענטפערסט לא סליק מלכותיה, אלא למאן דאמר אבער דער וועלכער לערנט מלך והדיוט ומלך און נאכער איז ער ווידער געווען מלך, מאי איכא למימר? וואס וועסטו ענטפערן? פארוואס טו איך נישט רעכענען שלמה המלך? איי זאל איך זאגן ווייל ער איז אינמיטן געווען א הדיוט ס'איז נישט געווען מיט איין צי? דאס קען איך נישט זאגן ווייל נבוכדנצר איז דאך אויך זיבן יאר געווען אינמיטן וואס איז נישט געווען קיין מלך און דאך טו איך רעכענען נבוכדנצרן. ענטפערט די גמרא. שלמה מילתא אחריתי הוה ביה, ביי שלמה המלך איז געווען א אנדער זאך, שמלך, איז געווען א מלך על עליונים אויף די אויף די שדים ועל התחתונים, ממילא לגבי אים רעכענען מיט די דרײַ וואס זיי זענען געווען מלכים נאר אויף תחתונים דארף ער אים נישט רעכענען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק וישב שלמה על כסא השם. וואס טייטש על כסא השם, ער איז געווען אויך א מלך על עליונים? פרעגט די גמרא, פארוואס רעכנט ער נישט סנחריבן? והא הוה סנחריב, ס'איז דאך געווען סנחריב וואס איז געווען א מלך אויף דער גאנצער וועלט, דכתיב, עס שטייט מי בכל אלוקי הארצות האלה, ווער איז פארהאנען אין די אלע געטער פון די לענדער אשר הצילו את ארצם, זיי האבן געראטעוועט זייער לאנד מידי פון מיין האנט, ענטפערט די גמרא, פון אים פרעגט נישט קיין קשיא, הא הוה ירושלים דלא כבשה, אזוי גורס דער ב"ח, ירושלים האט נישט איינגענומען סנחריב, פרעגט די גמרא, והא איכא דריוש, ס'איז דאך געווען דריוש, דכתיב, עס שטייט, דריוש מלכא כתב, האט געשריבן, לכל עממיא צו אלע פעלקער אומיא אומות ולשניא צו אלע שפראכן די דירין וואס זיי וואוינען בכל ארעא אויף דער גאנצער ערד שלמכון אייער שלום ישגא וועט זיין גרויס איז זעה איך דאך ער האט געשריבן צו אלעמען אז ער איז דאך געווען א מלך אויף דער גאנצער וועלט. ענטפערט די גמרא, הא הוה שבע, ס'געווען צען לענדער, זיבן, הא הוה שבע, ס'געווען זיבן לענדער, דלא מלך עלייהו, וואס ער איז נישט געווען קיין קעניג אויף זיי, דכתיב שטייט אין פסוק, שפר קדם דריוש, ס'איז גוט פאר דריוש'ן, והקים על מלכותא. און האט ארויפגעשטעלט אויף די אלע לענדער וואס ר'האט געהאט לאחשדרפניא צו הארן אויף זיי מאה ועשרין, הונדערט און צוואנציג, זעה איך דאך אז ס'איז געווען זיבן לענדער וואס ער איז איבער זיי נישט געווען קיין קעניג, פרעגט די גמרא, והא איכא כורש, כורש דכתיב, עס שטייט. כה אמר כורש מלך פרס, אזוי האט געזאגט כורש דער מלך פון פרס, כל ממלכות הארץ, אלע קעניגרייכן פון דער וועלט, נתן לי השם, זאגט די גמרא, ער האט אזוי געזאגט, אבער ס'איז נישט אזוי געוועזן, התם, דארטן, אשתבוחי הוא דקא משתבח בנפשיה, ער האט זיך אליין בארימט. רש"י. איידער מיר גייען לערנען די ווייטערדיגע גמרא, וועלן מיר מקדים זיין. דער חורבן פון ערשטן בית המקדש איז געוועזן אין דעם יאר פון וועלט באשאפונג דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט אַכט און דרײַסיק, א סימן שלח, שלח, די שין איז דרײַ, אזוי איז עס דער סימן שין למד חית, דרײַ הונדערט אַכט און דרײַסיק, דעם טויזנט ווייסט מען דאך. די אידן זענען געווען אין גלות בבל. פערציג יאר, קומט אויס אז דרײַ טויזנט פֿיר הונדערט אַכט און זיבעציק יאר שפעטער האט זיך געענדיגט גלות בבל און מען האט געבויט דעם צווייטן בית המקדש, א סימן האט איר דאך? די מלכים וואס זענען געווען די אידישע מלכים וואס זענען געווען דעמאלטס בזמן החורבן זענען זיי געווען מלכים איז געוועזן יהויקים יהויקים. האט נבוכדנצר אים באזיגט, יהויקים האט זיך נאך אונטערגעגעבן צו אים, ער האט געמיינט אזוי וועט ער ווי מען זאגט אפלאזן די אידן, דריי יאר איז יהויקים געוועזן ביי אים א עבד, און נאכער דריי יאר האט ער ווידער געשפעניגט אין אים, נאכער איז געקומען צו גיין.

י, דעם זון פון יהויקים'ען, און האט אים געלייגט אין תפיסה, און יהויכין איז געווען אין תפיסה זיבן און דרײַסיק יאר, ביז וואנען נבוכדנצר איז געשטארבן, און עס איז געווארן זיין ממלא מקום זיין זון אווילמרודך, האט ער אים באפרייט. איז די צייט די זיבעטע יאר וואס יהויקים איז געווארן באזיגט פון נבוכדנצר'ן. איז מען געגאנגען אין גלות, און דער גלות ווערט אנגערופן גלות יכניה, אדער גלות יהויכין, אדער גלות יכניה. דאס יאר איז געוועזן צו נבוכדנצר'ן די אכטע יאר, ווייל נבוכדנצר איז א יאר פריער איז ער געווארן דער מלך בבל, פריער איז געווען אשור, אשור האט באזיגט די וועלט. נאכער אין די הויפט שטאט פון אשור איז געוועזן נינוה, איז נבוכדנצר האט באזיגט נינוה, און די צווייטע יאר האט ער באזיגט יהויקים'ען, אויב מיר זאגן גלות יכניה איז געוועזן די זיבעטע יאר צו יהויקים'ען וואס ער האט באזיגט יהויקים'ען, וויפיל יאר איז עס געוועזן צו נבוכדנצר'ן? די אכטע יאר, ווייל ער איז דאך געווארן א מלך א יאר פריער, נאכער. האט ער איבערגעלאזט א מלך אויף די אידן, צדקיהו. צדקיהו איז געוועזן א ברודער פון יהויקים'ען, און ער איז געוועזן צדקיהו מלך עלף יאר. נאך די עלף יאר איז געווארן חרוב, האט נבוכדנצר חרוב געמאכט ירושלים און דעם בית המקדש. קומט אויס אז איך וויל רעכענען פון דער צייט וואס האט זיך אנגעהויבן די נפילה פון די אידן פון דעם כיבוש יהויקים, ווען איז געוועזן גלות צדקיהו אבער? זיבן און עלף, אכצן יאר שפעטער, ווען איך וויל רעכענען צו נבוכדנצר'ן איז דאך דאס ניינצן יאר, קומט דאך אויס ניינצן יאר, נבוכדנצר איז געוועזן א קעניג.

איז געווען א קעניג דריי יאר, אין דריטן יאר איז ער געווארן געהארגעט. די דריי מלכים, נבוכדנצר און אויל מרודך און בלשאצר, דעמאלט איז די מלכות בבל, האט ווי מען זאגט געווען די שטארקסטע. איז בלשאצר, ס'דא א פסוק וואס אין דעם פסוק שטייט אז דער נביא האט געזאגט צו די אידן, לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם אז עס וועט זיין זיבעציג יאר צו בבל וועל איך אייך געדענקען איז דער בלשאצר האט געטראכט לפי מלאת בבל קען מען דארף מען טראכטן פון דעם יאר וואס בבל האט אנגעהויבן צו באזיגן די וועלט ממילא איז מיר האבן דאך געזאגט אז נבוכדנצר איז געווען א מלך פֿינף און צוואַנציק יאר, פֿינף און פֿערציק יאר, און אויל מרודך איז געווען דרײַ און צוואַנציק, דרײַ און צוואַנציק און פֿינף און פֿערציק איז אַכט און זעכציק, און בלשאצר אז ס'איז דורכגעגאנגען ער איז געווען א קעניג דרײַ יאר, ביי דעם דריטן יאר זאגט ער איז דאך שוין יעצט איין און זיבעציק יאר, און אז די אידן זענען נישט געווארן אויסגעלייזט, זאגט ער זאל נישט ווערן אויסגעלייזט.

דער כורש האט געגעבן רשות צו בויען די בית המקדש, אבער נאכדעם איז געווארן איבערגעהאקט די בנין ווייל מען האט אפגעמאכט דערפון. ער איז געוועזן א קעניג דריי יאר, און ווי מיר וועלן באלד האבן אין גמרא, אז לויטן גמרא קומט עס אויס

וואס דער אייבישטער האט געמאכט, אפילו דעמאלט ווען מ'איז געווען אין גלות, זאל זיין פאר אונז חסד, זאלן מיר האבן שפייז צו עסן. באנו באש בימי נבוכדנצר, שהטילנו האט אונז אריינגעווארפן בתוך הכבשן. חנני' מישאל ועזריה האט ער אריינגעווארפן אין קאלכאויוון. אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו, ווען איז דאס געווען ווען אלע פעלקער האבן געזען אז דער אייבערשטער העלפט די אידן? ימי מרדכי שהדבר נגלה לכל האומות, די זאך איז געווארן באוויסט צו אלע פעלקער, שהלכו אגרות בכל העולם, מ'האט זיך דעמאלט צושיקט בריוו מיט דעם נס אויף דער גאנצער וועלט. מסורבלין, די פרסיים זענען מסורבלין בבשר, מלובשין בבשר, אנגעטון מיט קלייד, פלייש, זענען דיקע מענטשן. נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מך, ס'מיינט א לשון סגי נהור, כמי שלא היה יכול להושיע, ווי ער קען נישט העלפן. ס'אויף אונז אויפגעשטאנען א מענטש טון שלעכט, אדם ולא מלך, ניט א מלך, זה המן, דאס איז המן. רב מתנה אמר מהכא, פתח פתחא, די. פּתחא ווען מען האָט אָנגעהויבן צו לערנען מגילת אסתּר, האָט ער געזאָגט אַ הקדמה פֿון דעם, פֿון דעם פּסוק. הדא דכתיב, דאָס שטייט אין פּסוק, ואין קונה. מה שכתוב בתורה, ואין קונה, אין דער תורה ווערט דערמאַנט אין דער תוכחה, ואין קונה, דאָס איז, מיינט מען, אויף דער צייט. גזר המן, המן האט געמאכט א גזירה שלא יהא אדם רשאי לקנות מהן לעבד, אז קיינער קען נישט קויפן קיין קנעכט קיין איד. ושמואל אמר מהכא, דער ב"ח איז גורס, איז שמואל אמר פתח פתחא מהכא, לא מאסתים. ואם לא תורישו, אף אלו נענשו, זיי זענען אויך געווארן געשטראפט, על שחמל שאול על עמלק, וואס שאול האט געהאט רחמנות אויף עמלק'ן און האט אים געלאזט לעבן. רש"י יעצט אויף דעם ארט ווי תוספות איז, לינקס פון עמוד. אעשה לכם, אף אלו אויך די כמעט כלו, כמעט זענען געווארן געענדיגט. אחיו של ראש, כלומר דאס מיינט צו זאגן דומה לו, זענען געווען גלייך איינער צום אנדערן, אחשורוש איז נישט געווען בעסער ווי נבוכדנצר, בן גילו, בן מזלו, שניהם ביידע אחשורוש און נבוכדנצר, דעת אחת היה להם, זיי האבן געהאט איין דעת, אבי טון שלעכטס אידן. דער ביקש להחריב יסוד דעם יסוד שיסד זרובבל בבית המקדש בימי כורש וואס זרובבל האט געמאכט די פאנדעישן פון בית המקדש אין די צייט פון כורש לפני אחשורוש נאך פאר אחשורוש כמו שאמור ווי עס ווערט דערמאנט בספר עזרא ס'איז דאך דא צוויי כורש. איין כורש, דאס איז דער זון פון אחשורוש, ער ווערט אנגערופן כורש, דריוש, ארתחשסתא, און ס'איז דא נאך א כורש וואס איז געווען מלך פאר אחשורוש, דעם כורש וואס איז געווען מלך פאר אחשורוש, ער האט ערלויבט מען זאל בויען דעם בית המקדש. שטנה שנמנו ער האט, איז געווארן באשטימט לשטן להם זיי שטערן שלא יבנוהו מען זאל נישט בויען דעם בית המקדש אח ס'איז א לשון פון אוי אברם הוא אברהם פסוק הוא בדברי הימים ס'איז א פסוק אין דברי הימים. שמלך מעצמו, אחשורוש איז געווארן א מלך פון זיך אליין, שלא היה מזרע המלוכה, ער האט נישט געשטאמט פון א משפחה פון מלכים, נאר אליינס איז ער געווארן מלך. שטייט אין מגילה, בימים ההם, אין דיע צייט, כשבת המלך, ווען דער מלך אחשורוש איז געזעצט אויף זיין מלכות, ווייזט אויס וועלכע יאר איז דאס געוועזן אזוי ווי אחשורוש איז געווארן א מלך? וכתיב בתריה און נאכדעם שטייט בשנת שלש למלכו א ווען האט ער געמאכט די סעודה אין דריטן יאר כשבת ווייזט דאך אויס אין אנפאנג מלכות און בשנת שלש ווייזט אויס דעם דריטן יאר. אמר רבא האט רבא געזאגט מאי כשבת מיינט מען נישט אזוי ווי ער איז געווארן מלך נאר מען מיינט לאחר שנתיישבה דעתו ווען ער איז ווי מען זאגט האט זיך בארואיגט ווייל פריער האט זיך געזארגט אחשורוש אז די אידן וועלן פון אים אוועקגיין וועט זיך ענדיגן די זיבעציג יאר פון גלות בבל, יעצט אויך ווען ס'איז געקומען די דריטע יאר, איז לויט זייער חשבון איז שוין געווען נאך די זיבעציג יאר, זעהט ער די אידן זענען נישט געווארן אויסגעלעזט, אה זאגט ער זיי וועלן שוין אייביג בלייבן ביי מיר, אמר אחשורוש האט געזאגט אזוי, בלשצר חשב וטעה, בלשצר האט גערעכנט, און האט געמאכט א טעות, אנא חשיבנא, איך וויל רעכענען ולא טעינא, און איך וויל נישט מאכן קיין טעות. מאי היא, וואס איז געווען די חשבון פון בלשצר, און פארוואס האט ער געמאכט א טעות? דכתיב, אין איין פסוק שטייט, כי לפי מלאות לבבל שבעים שנה, ווען ס'וועט זיין צו בבל זיבעציק יאר אפקוד אתכם וועל איך אייך געדענקען. קען איך טייטשן דאס ווארט לבבל? קען איך טייטשן ווען נבוכדנצר וועט מלך בבל וועט באזיגן אשור? איך קען טייטשן לבבל ווען בבל וועט באזיגן יהויקימען? דאס כאפט ווען? א יאר שפעטער. וכתיב, ס'איז דא אבער נאך א פסוק, למלאות לחורבות ירושלים שבעים שנה, ווען פון די חורבות פון ירושלים וועט זיין זיבעציג יאר, דאס איז דאך שוין ווי מען זאגט אסאך שפעטער, שפעטער מיט אכצן יאר, איז באלד די גמרא וועט שפעטער פארענטפערן די סתירה פון די פסוקים. חשב, אזוי איז רשי גורס, חשב, אן א וואו, האט האט ער, בלשצר, גערעכנט, ווייל בלשצר האט געטראכט, באלשעצער גערעכנט, א רבו ער האט דאך געטייטשט דעם לפי מלאות לבבל ווען דעם נבוכדנצר מלך בבל וועט אייננעמען. האט ער גערעכנט ארבעין וחמש נבוכדנצר, פֿינף און פֿערציק יאר איז שוין דורכגעגאנגען וואס נבוכדנצר איז געווען מלך ועשרין ותלת דאויל מרודך, און זיין זון אויל מרודך איז מלך דרײַ און צוואַנציק איז צוזאמען אַכט און זעכציק ותרתי דידיה, און ער איז געווען קעניג דרײַ יאר, אין דריטן יאר איז ער געשטארבן אז ס'איז שוין דורכגעגאנגען פון אים צוויי יאר. הא שבעים איז שוין זיבעציג יאר, איז געקומען יעצט די דריטע יאר פון זיין מלכות, אפיק מאני דבי מקדשא האט ער ארויסגענומען די כלים פון בית המקדש, ואשתמש בהו ער האט זיך מיט זיי באנוצט, דאס איז געווען די טעות פון בלשצר און דאס איז געווען זיין חשבון, פרעגט די גמרא ונבוכדנצר מנלן ד דארבעין וחמש שנין מלך, פון וואנעט ווייסן מיר אז נבוכדנצר איז געווען א מלך פֿינף און פֿערציק יאר? דאמר מר מיר האבן געלערנט גלו בשבע. דער גלות יכניה איז געווען אין זיבעטן יאר, גלו בשמונה, און דער גלות איז געווען דעם אכטן יאר, דאס איז נישט קיין סתירה, איין ארט שטייט אין תנך מען איז געגאנגען אין גלות אין זיבעטן און איין ארט אין אכטן, פארוואס די זיבעטע יאר מיינט מען די זיבעטע יאר פון וואס מען האט כיבוש יהויקים, וואס נבוכדנצר האט באזיגט יהויקים'ן. און דאס וואס שטייט אכטע יאר מיינט מען די אכטע יאר וואס נבוכדנצר איז געווארן מלך, נאך שטייט גלו בשמונה עשרה, מען איז געגאנגען אין גלות דעם אכטצענטן יאר, גלו בתשע עשרה, מען איז געגאנגען אין גלות אין ניינצענטן, ס'איז די זעלבע יאר, ווי אזוי גלו בשבע, דאס איז לכיבוש יהויקים, די זיבעטע יאר.

אכצן יאר נאכדעם ווי נבוכדנצר האט איינגענומען יהויקים'ן, דעמאלט איז געווען גלות צדקיהו, וואס דעמאלט איז געווארן חרוב ירושלים, שהיא וואס דאס איז תשע עשרה לנבוכדנצר, דאס איז די ניינצעטע יאר צו נבוכדנצר. פון וואנעט ווייסן מיר אז נבוכדנצר איז געווארן א מלך איין יאר פריער איידער ער האט איינגענומען ירקמען? דאמר מר מיר האבן געלערנט שנה ראשונה די ערשטע יאר וואס נבוכדנצר איז געווארן מלך כיבש נינוה האט ער איינגענומען נינוה נינוה מיינט מען נישט נאר די שטאט נינוה נינוה איז געווען דער ראש פון מלכות אשור דער מלך פון אשור איז געווען אין נינוה האט ער דאס איינגענומען שניה, די צווייטע יאר, כיבש יהויקים האט ער איינגענומען יהויקים'ן, ווייל מ'לערנט עס אפ פון, עס איז דא בפירוש אין די פסוקים, אז דריי יאר איז ער געוועזן א עבד, און דריי יאר, ווי מ'זאגט, האט ער אין אים ווידערגעשפעניגט, און נאכער האט נבוכדנצר גע'הרג'עט יהויקים'ן, און ער האט געמאכט יהויכין'ען זיין זון אנשטאט אים, און ער איז צוריקגעגאנגען אין בבל, האבן די יועצים געזאגט צו אים, אויב דער טאטע האט ווידערגעשפעניגט וואס וועט זיין, דער זון וועט זיין בעסער, און הרג'נען האט ער מער נישט געוואלט, האט ער געמאכט א מלך צדקיהו'ן, און יהויכין'ען האט ער געלייגט אין תפיסה. וכתיב און ס'שטייט אין פסוק ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, ס'איז דורכגעגאנגען זיבן און דרייסיג יאר נאך גלות יהויכין מלך יהודה, בשנים, נו, דאס הייסט אז אז ער איז שוין געוועזן אין תפיסה יהויכין זיבן און דרייסיג יאר, בשנים עשר חודש אין צוועלפטן חודש בעשרים וחמישה לחודש, פֿינף און צוואַנציק טאג אין חודש, נשא האט אויפגעהויבן, אויל מרודך מלך בבל, בשנת מלכותו, אין דעם יאר וואס ער איז געווארן א מלך, האט ער אויפגעהויבן את ראש יהויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הכלא, ער האט אים ארויסגענומען פון דער תפיסה. דאס הייסט זיבן און דרײַסיק יאר נאכדעם וואס ער איז געוועזן יהויכין אין תפיסה, איז ווען נבוכדנצר איז געשטארבן, איז דעמאלט דאך געווארן דער מלך אויל מרודך, אט אזוי דער סדר, מען מאכט א מלך טוט מען באפרייען פון דער תפיסה, האט ער אים באפרייט, אויב אזוי, תמני, אכט יאר איז דאך נבוכדנצר געווען א מלך ביז גלות יכניה, אזוי האט מען דאך פריער געזאגט גלו בשבע גלו בשמונה, אז גלות יכניה איז געווען די אכטע יאר פון נבוכדנצר. ותלתין ושבע, און נאכדעם ווי יכניה איז געגאַנגען אין גלות, ווי ער איז געווען אין תפיסה, איז דורכגעגאַנגען זיבן און דרײַסיק, איז אַכט און זיבן און דרײַסיק, הרי ארבעין וחמש דנבוכדנצר, איז צוזאַמען תמני אַכט, ותלתין ושבע, און זיבן און דרײַסיק, הרי ארבעין וחמש דנבוכדנצר, איז דאָך זעה איך פון דעם אַז נבוכדנצר, הרשע איז געווען א מלך פֿינף און פֿערציק יאר ועשרין ותלת דאויל מרודך, אז אויל מרודך דער זון פון נבוכדנצר איז געווען א מלך דרײַ און צוואַנציק יאר, גמרא, דאס ווייסן מיר מקובל אזוי דאס זענען מיר מקובל. יעצט ותרתי דידיה און בלשצר אז ער איז געווען נאך צוויי יאר מלך. הא שבעין איז שוין דורכגעגאנגען זיבעציק יאר. אמר האט בלשצר געזאגט, השתא ודאי תו לא מיפרקי, די אידן וועלן נישט ווערן אויסגעלייזט, אפיק מאני דבי מקדשא האט ער ארויסגענומען די כלים פון בית המקדש, ואשתמש בהו האט זיך מיט זיי באנוצט. היינו דקאמר ליה דניאל, דאס האט דניאל געזאגט צו בלשצר'ן, ועל מרא שמיא אויף דעם האר פון הימל התרוממת האסטו דיך אויפגעהויבן,

וכתיב און עס שטייט ווייטער אין פסוק איז ביז יעצט ווייסן מיר וואס איז געווען דער טעות פון בלשצר ער האט גערעכנט פֿינף און פֿערציק יאר פון נבוכדנצר און דרײַ און צוואַנציק פון אויל מרודך און צוויי יאר פון אים איז זיבעציק ווייל ער האט געזאגט דאס וואס דער נביא האט געזאגט. אז ס'וועט זיין מלאות לבבל שבעים שנה, מיינט מען וואס זיין זיידע נבוכדנצר איז געווארן א מלך. ווער איז נאכער געווען א מלך? וכתיב שטייט ודריוש מדאה, דער דריוש פון מדי, דאס מיינט מען נישט דעם דריוש דעם זון פון אחשורוש, נאר א פריערדיגער, קבל מלכותא, האט אנגענומען די קעניגרייך, כבר שנין שתין ותרתין, ווען ער איז אלט געווען צוויי און זעכציג יאר, דא א מיט בלשאצרן האט זיך געענדיגט די קעניגרייך פון בבל, יעצט האט איבער גענומען די מלכות האט יעצט איבער גענומען דריוש המדי, ער איז געווען פון מדי, אמר, יעצט האט אחשורוש געזאגט, איהו מיטעא טעי, ער אחשורוש, ער הייסט עס בלשאצר האט טאקע געמאכט א טעות. אנא חשיבנא איך וועל מאכן א חשבון ולא טעינא איז נישט דא קיין טעות מי כתיב שטייט דען אין פסוק למלכות בבל רעכן איך דען די זיבעציג יאר פון דער צייט וואס נבוכדנצר איז געווארן א מלך לבבל כתיב אין פסוק שטייט אין פסוק שטייט דאך לפי מלאות לבבל שבעים שנה, מיינט מען לגלות בבל, צו גלות בבל, און גלות בבל וועלכע גלות, דאס מיינט מען דאך וואס די גלות יכניה, און דאס איז דאך געווען מיט וויפיל שפעטער, דאס איז געווען מיט אַכט יאר שפעטער, כמה בצירן, וויפיל איז דא געווען ווינציגער, תמני, אכט יאר, ווייל די גלות יכניה, די גלות איז דאך געוועזן אכט יאר נאכדעם ווי נבוכדנצר איז געווארן מלך, חשיב האט ער גערעכנט, אחשורוש האט גערעכנט די אכט יאר פון ווען אן.

האָט זיך גענדיגט בײַ בעלשעצער. דאַרף צוקומען נאָך אַכט, װײַל דער טעות איז דאָך געװען אין אַכט יאָר. בלשאצר איז דאָך געװען אַ מלך דרײַ יאָר. איז אײן יאָר פֿון בלשאצר וחמש, און פֿינף יאָר דדריוש וכּורש. דריוש המדי צוזאַמען מיט כּורש הפּרסי זענען געװען פֿינף יאָר. איז שױן דאָ זעקס יאָר. ותרתי דידיה און ער אחשורוש איז געווען שוין א מלך צוויי יאר איז דורכגעגאנגען און די אידן זענען נישט געווארן אויסגעלעזט הא שבעין איז דאך שוין דורכגעגאנגען זיבעציק יאר כיוון דחזא אזוי ווי ער אחשורוש האט געזען דמלו שבעין ס'דורכגעגאנגען די זיבעציק יאר ולא איפרוק, און די אידן זענען נישט געווארן אויסגעלעזט. אמר האט ער געזאגט, השתא ודאי תו לא מיפרקי, זיי ווילן נישט ווערן אויסגעלעזט. אפיק מאני דבי מקדשא, האט אחשורוש געהייסן ארויסנעמען די כלים פון בית המקדש, ואשתמש בהו, ער האט זיך מיט זיי באנוצט. בא שטן וריקד ביניהם, דער שטן האט דארט פארנומען א ארט, סתם ווי עס ווערט דערמאנט עבירה, ווי עס ווערט דערמאנט שטן, מיינט מען דאס עריות. והרג את ושתי, און הרג את ושתי. פרעגט די גמרא, והא שפיר חשיב? אחשורוש'ס חשבון איז דאך א ריכטיגע חשבון, פארוואס זענען טאקע די אידן נישט געווארן אויסגעלעזט די דריטע יאר פון אחשורוש-ן? ענטפערט די גמרא. איהו נמי מיטעא טעי, אחשורוש האט געמאכט א טעות, דאיבעי ליה למימני, ער האט געדארפן רעכענען מחרבות ירושלים, ער האט געדארפן רעכענען פון גלות צדקיהו, וואס דעמאלט איז געווארן פארברענט די שטאט, ווייל ס'איז דאך דא א צווייטע פסוק וואס דארט שטייט בפירוש למלאות לחרבות ירושלים שבעים שנה, איז וויפיל געווען זיין טעות קומט אויס, וויפיל ער האט דאך גערעכנט פון גלות יכניה, און ער האט געדארפן רעכענען פון גלות צדקיהו, וויפיל יאר שפעטער? עלף יאר שפעטער. פרעגט די גמרא, סוף סוף.

פון וואנעט איז די ראיה? שטייט נישט בפירוש, נאר עס שטייט אז אין חודש ניסן האט ער געווארפן דעם גורל ווען להשמיד, און דער גורל איז געפאלן אויף אדר, אדר איז נישט די זעלבע יאר, ווייל די מלכי אומות העולם טוט מען דאך רעכענען פון תשרי, קומט דאך אויס אז די גזירה איז געווען אויף וועלכן יאר? אויף דעם דרייצעטן יאר, אויפן דרייצעטן יאר. און נאָכהער שטײט אין צװײטן יאָר לקײם את אגרת הפּורים הזאת השנית, איז דאָך דאָס, איז דאָך דאָס שױן פֿערצן יאָר אַז ער איז געװען מלך. אױב אַזױ, אַז איך בארביסר, ער האָט געמײנט דעם דריטן יאָר, איז שױן נאָך די זיבעציק יאָר, יאָ, דאַרף איך צוגעבן צום דריטן יאָר עלף יאָר. אויב אזוי בארביסר דידיה ווען אחשורוש אין זיין פערצטן יאר איבעי ליה למיבני בית המקדש האט מען געדארפן בויען די בית המקדש, און אין אמת'ן ווען האט מען געבויט די בית המקדש? ערשט דריוש זיין זון מיט צוויי יאר שפעטער. אלמה כתיב פארוואס שטייט באדין דעמאלט בטילת איז געווארן געווארן געשטערט עבידת בית אלקא, די ארבעט פון די בית המקדש, די בירושלים, וואס איז אין ירושלים איז די גמרא ברענגט נישט אראפ אין גאנצן פסוק, און די רשי ברענגט אראפ דער אויספיר פון פסוק, עד שנת תרתין ביז צוויי יאר צו מלכות דריווש השני וואס איז געווען א מלך נאך אחשורוש-ן. און רשי באווארענט כאטש אנדער ערטער שטייט דריווש און אנדער ערטער שטייט כורש האט געבויט און אנדער ערטער ארתחשסתא, ס'איז אלעס איין זאך. איז דאך א קשיא אפילו ווען איך זאל גיין רעכענען די פערדע זמן די וואס קען זיין פון חורבות ירושלים, דארף דערענדיגט זיך דאך דאס זיבעציג יאר, די דרייצענטע יאר פון אחשורוש-ן, און דעם פערצענטן יאר האט מען געדארפן בויען. אמר רבא, האט רבא געענטפערט, שנים מקוטעות הוו, די יארן זענען געווען ווי מען זאגט האלבע יארן. גיט א קוק, מיר האבן פריער געזאגט אז נבוכדנצר איז געוועזן א מלך פֿינף און פֿערציק און אויל מרודך איז געווען דרײַ און צוואַנציק, האבן מיר געמאכט א חשבון אז צוזאמען איז עס אַכט און זעכציק, ס'איז אבער נישט אזוי, ווייל די פֿינף און פֿערציקסטע יאר פון נבֿוכדנצר איז דאס אויכעט גערעכנט די ערשטע יאר פון אויל מרודך איז דאך שוין א יאר ווינציגער, די זעלבע זאך פון דריווש-ן מיט כורשן. דארף איך אויכעט אראפנעמען א יאר, איז ממילא אז אויב אזוי איך דארף אראפנעמען נאך צוויי יאר, איז דאך שוין גוט אז נישט די פערצנטע יאר האט זיך געענדיגט די זיבעציג יאר פון חורבות ירושלים וואס די אידן זענען געווארן אויסגעלעזט, נאר צוויי יאר שפעטער. רשי. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, אז די יארן פון נבוכדנצר מיט אויל מרודך איז נישט פֿינף און פֿערציק מיט דרײַ און צוואַנציק ס'זאל זיין אַכט און זעכציק, נאר ס'איז אינמיטן איינגעשלינגען א יאר, ווייל די פֿינף און פֿערציקסטע יאר פון נבוכדנצר'ן איז די ערשטע יאר פון אויל מרודך. האבן מיר געלערנט, ועוד שנה אחת לבבל ועמד דריווש והשלימה, דארט שטייט אזוי אין סדר עולם, ווען ס'איז געווארן די הרגת בלשצר, איז געווארן דער מלך דריווש, איז דעמאלט ווען דריווש איז געווארן דער מלך, איז דעמאלט האט זיך געענדיגט די זיבעציג יאר צו נבוכדנצר מלך בבל. ווי אזוי ווייל מיר זאגן אז זיבן און זעכציק יאר איז געוועזן פון נבוכדנצר מיט אויל מרודך און דא בלשצר געווען דריי יאר איז דאס געווארן דריי און זיבן און זעכציק איז זיבעציג אבער פון כיבוש יהויקים פון כיבוש יהויקים איז געוועזן נאך איין יאר דאס איז די טייטש ועוד שנה אחת דעמאלט האט נאך געפעלט איין יאר לבבל אז ס'זאל ווערן זיבעציג יאר פון כיבוש יהויקים ועמד דריוש דריוש וואס איז געווען א קעניג אין יאר דער ערשטער דריוש והשלימה און אזוי ביז דורך דריושן איז געווארן זיבעציג יאר און נאך דעמאלט איז דאך געווארן דער מלך כורש. האט כורש טאקע געזאגט מי בכם, ווי ס'איז לשון דארטן אין פסוק ווער מכל עמו יהי אלקיו עמו ויעל, זעט זיך דאך פון דער ברייתא אז דעמאלט או ווען בלשצר איז געשטארבן און איז געווען צו כיבוש יהויקים נאך נישט געוועזן קיין זיבעציג יאר עס איז נאר נײַן און זעכציק און מיר האבן דאך פריער גערעכנט